ניין, אדרבה, ס'איז מיר זייער אינטערעסאנט. אינטערעסאנט? א געוואלדיגע מעשה! איר ציטערט דאך נאך אלץ מיט די ליפן. נאט אייך מיין כאלאט, טוט אן און דערווארעמט זיך. און איר? מיר איז ווארעם. נאט, נעמט. ווי זענט איר? שטרעקט אויס אייערע הענט. ער האָט מיך אָנגעכאַפּט פֿאַר די הענט, אַרױפֿגעװיקלט אױף מיר זײַן כאַלאַט און פֿאַרגאַרטלט מיט אַ גאַרטל. ס'איז מיר תּיכּף געװאָרן װאַרעמער אַ ביסל און כ'האָב זיך דערפֿילט שטאַרקער. זײַן זשעסט האָט מיך ממש געפּלעפֿט. כ'האָב זיך נישט געריכט אױף דעם. דער טאָן פֿון זײַן רעדן האָט לחלוטין נישט געשטימט מיט דער דאָזיקער האַנדלונג זײַנער. נאָך מער האָט מיך געפּלעפֿט זײַן װײַטערדיקער זאָג.

ס'ווילט זיך מיר אייך זאגן א שארף ווארט, א גראב ווארט, אבער איר זענט ניינצן יאר אלט און איך איבער זעכציג, שטימט עס נישט. און עס זעהט מיר אויס ווילד וואס גראד מיט אזוינעם ווי איר האט דער אידיאט דער וועכטער מיך צוזאמענגעפארט. איר א יונגל נאך וואס וויל נישט קיין קייסער, איר ווילט נישט קיין קייסער, און איך אן אלטער מערדער א פרעסטופניק, וואָס? דערשראָקן זיך? שרעקט זיך נישט, כ'וועל אײַך גאָרנישט טאָן. געגעסן האָט איר הײַנט? ניין, כ'האָב נאָך הײַנט אין מויל נישט געהאַט, און כ'ווייס נישט, צי ס'איז דאָ ערגעץ ברויט פֿאַר מיר. אַוודאי איז דאָ ברויט, אײַער פּאַיאָק מוז דאָ ערגעץ זײַן. דער וועכטער, וואָס האָט מיך אַרײַנגעהאַקט אַהער, האָט מיטגעטראָגן פּאַיאָקן ברויט. אין וואַנט איבער דער פּאַראַשע ליגן געוויס אונדזערע פּאַיאָקן. אָט ליגן זיי טאַקע. אָט טאַפּ איך זיי אָן. נאַט, גיט אײַער האַנט אַהער! ער זוכט אױס מײַנע הענט און שטופּט מיר אַרײַן אין זײ אַ חתיכה ברױט. איך הער, װי ער אַלײן נעמט אַרײַנבײַסן זיך אין זײַן פּאַיאָק, און זײַנע קינבאַקן נעמען קנאַקן פֿון גרױס אימפּעטיקן אַפּעטיט, שאַרף מאָלנדיק מיט די צײן, מיט אַ פֿול אָנגעפּאַקטן מױל פֿרעגט ער, אױף לאַנג פֿאַרמשפּט? אויף פיר יאָר, ענטפֿער איך, שטייענדיק אין אַ ווינקל און קײַענדיק מײַן ברויט. פֿאַר נישט וועלן טאַקע קיין צער? אײַער איראָניע איז ניט אין פּלאַץ, זאָג איך מיט אַ טאָן, וואָס זאָל אים געבן צו פֿילן, אַז כ'האָב נישט קיין איבעריקן חשק אָנצוגיין מיט אַזאַ שמועס. פֿאַר וואָס איראָניע?

יא, צוויי יאר הייסט עס, שוין זעקס יאר, כ'לעבן אסאך צופיל. איך האב געשוויגן, געקוקט מיט די בלינדע אויגן צום אנטקעגן, פון וואנען ס'איז געקומען מיין שכן'ס קול, און מיר האט זיך געדוכט אז איך זעה ווי זיין קול שלענגלט זיך און ברעכט זיך, אט אין זיגזאגן און אט אין צעווארפנקייט, און אט טרעפט עס מיט א דינער שארפקייט גלייך מיר אין פנים אריין. איך האב געטראכט פאר זיך אליין, זע, אט האב איך זיך געפריידט וואס מען האט אריינגעווארפן צו מיר א צווייטן מענטשן, און אט ווערט מען שוין גאר מאדנע ענג מיט אים, א מענטש פון גאר גאר אן אנדער וועלט, און דערצו נאך א קוריאזער אזא, איך האב אפילו אביסל מורא פאר אים, ער האט זיך אנגערופן מערדער, גזלן, און ער האט מיר אפגעגעבן זיין כאלאט, דאס איז דאך שוין גאר טשיקאווע, אפשר איז עס גאר אזא בארימעריי, אז ער איז א מערדער?

און איך, נישט איך האב עס ליב, נישט איך האב עס פיינט. מיר שטייט אבער נישט אן, אויב אזא איינער ווי איר, אזא יונגער מענטש נאך ווי איר, איגנארירט מיך. חלילה מיך צו איגנארירן אייך, חלילה. איך וויל גראד יא וויסן אויף ווי לאנג איר זענט פאר'משפט. אויף אייביגער קאטערגע. אויף אייביגער? יא. מעג איך פרעגן פארוואס? אוודאי מעגט איר פרעגן. פאר מארד. מעג איך פרעגן וועמען האט איר דערמארדעט? יא. אויך דאס מעגט איר פרעגן. אבער ס'איז שוין קיין חילוק נישט וועמען. מיין ווייב צו נישט מיין ווייב, צו אויך אנדערע מענטשן. אויב די דערהארגעסט איינעם, קענסטו דערהארגענען נאך. אזוי ווי איך האב געטון. קיין חילוק נישט וויפיל. יא, מיין ווייב. דער הויפט איז דער ערשטער פרוף. ס'איז גוט אז ער גיבט זיך איין און דו ליידסט נישט דערנאך פון צעקראכענער חרטה ווי עס טרעפט מיט נישטיגע מערדערלעך. איר הייסט עס ליידט נישט? קיין האר נישט זאגט ער שארף בארימעריש, פארקערט, אייך איז נאך אלס קאלט פיל איך אין אייער רעדן, קומט צו צו מיר, לייגט זיך נעבן מיר, וועלן מיר איינער דעם אנדערן ווארעמען. מיר איז שוין אויך אביסל קאלט, אז מען לייגט גוף צו גוף איז ווארעמער, און אויך מיין חאלאט וועט אונז ביידע מער ווארעמען. קאפיטל פֿיר. דער זאג פון מיין נישט געזעענעם שכן אין דער מבולבלער פינסטערניש אז מיר זאלן זיך לייגן אויפן דיל איינער נעבן דעם אנדערן גוף צו גוף, און איינוויקלען זיך צוזאמען מיט דעם איינציגן כאלאט, כדי עס זאל אונז ביידן זיין ווארעמער, האט געקלינגען אין מיינע אויערן גאנץ לאגיש, אבער דער זעלבער צייט האט עפעס אין מיר א ציטער געטוען מיט א מאדנעם אומהיימליכן ציטער. גיי נעם און לייג זיך און נאך גוף צו גוף נעבן א ווילד פרעמדן מענטשן, דערצו נאך נעבן א מערדער. כ'האב דערשפירט, אגב, נישט צום ערשטן מאל אין תפיסה, אבער איצט שארף, די פולע מיסטעריע פון מענטשליכן גוף, מיסטעריע און פחד. פחד פאר'ן גאנצן ענין גוף, אייברים, אדערן, ווייטאג, הונגער, תאווה, מח, מארך, אויפרייסעניש און איינשטעלעניש, שמיץ איבער'ן לייב, שענדונג פון גוף, נצחון איבער יסורים און נצחון איבער'ן לייב. און וויפיל מאל האב איך שוין צוגעזעהן אין תפיסות הריגות און מעסערס אין לייב און וואס זענען קייטן אויפן נאקעטן לייב. כ'בין נישט זיכער צו כ'האב געהאט א פולן גרונד און א בארעכטיגונג גראד אין יענעם מאמענט א ציטער צו טוהן מער ווי אלעמאהל.

אריבערגעפירט געווארן אין א קאמער וואו פאליטישע זענען אויסגעמישט מיט קרימינעלע, האב איך זיך אנגעזעהן מצד די קרימינעלע מיט גענוג אומנארמאלע קערפערליכע פארדרייענישן, פיזישע איינברוכן, אז זיי האבן מיך שוין מער נישט איבערראשט און אפילו נישט געשראקן. וויפיל דער אלגעמיינער ארעסטאנטישער גורל האט נישט אפגעווישט די מחיצות צווישן איין מין ארעסטאנט און א צווייטן, איז אבער צווישן דעם קרימינעלן און פאליטישן פאר'משפט'ן אין די ערגסטע צושטאנדן געבליבן א דיסטאנץ, א נישט געשריבענער אפמאך. דער פאליטישער האט זיך נישט געמישט מיט געוואלד אין די צווישן-באציאונגען פון די קרימינעלע, און די קרימינעלע זענען געצווינגען געווארן דורך דער פילצאליקייט פון די פאליטישע און דורך דער אוממיטלבארער השפעה פון זייער אנדערשטיקער אידעאלער הנהגה צו האבן דרך ארץ פארן פאליטישן און צו אויסהיטן זיך פון אנצורירן און באליידיגן זיין פערזענליכקייט. אסאך קרימינעלע ארעסטאנטישע ברוטאלקייטן און אויסנוצענישן זענען דורך דער השפעה פון די פאליטישע אפגעשאפט געווארן אין די קאמערן.

וואס שייך די קאלעקטיווע פליכטן אינעם קאמער לעבן, אויפצופירן זיך לייטישער און קאלעגיאלער. דאס איז נישט אנגעקומען לייכט, עס זענען פארגעקומען אסאך קאמפן אין די קאמערן, און אמאל אפילו שארפע געשלעגן צווישן קרימינעלע און פאליטישע. אבער די פאליטישע האבן לסוף דורך זייער פילצאליגקייט און נישט אפגעשראקנקייט און דערהויפט דורך זייער רעוואלוציאנערע חשיבות אויסגעפירט. מען דארף נישט פארגעסן אז דאס איז פארגעקומען אין די טעג פון דער ערשטער רעוואלוציע אין רוסלאנד, ווען אפילו די צארישע מאכט און די תפיסה אדמיניסטראציע, נישט ווי די היינטיגע דיקטאטורישע סאטראפן מכל המינים, האבן געקוקט אויפ'ן פאליטישן ארעסטאנט מיט דרך ארץ און אנערקענונג, אפילו ווען זיי האבן אנגעווענדעט קעגן אים געוואלדמיטלען, ווען פאלק וועגן פאלק איז אפגערעדט, אז עס האט געפיבערט און מיטגעלעבט מיט אלע פראצעסן און מיט אלע גורלות פון די ארעסטירטע און אפן ארויסגעוויזן סימפאטיע און ליבשאפט צו זיי. וואס שייך מיינע פערזענליכע באציאונגען צו די קרימינעלע מיט וועלכע מיר איז אויסגעקומען צו לעבן צוזאמען אין קאמער, דארף איך זאגן אז איך האב בכלל נישט געהאט אין זיך יענעם געפיל פון פאראכטונג און דעם קוק פון אויבן אראפ אויף זיי, וואס עס האבן געהאט אין זיך אסאך פאליטישע, און וואס צוליב דעם זענען געשאפן געווארן צווישן פאליטישע און קרימינעלע פאריבלס, און אפט טיפע פיינטשאפטן. צווישן מיר און מיינע קרימינעלע שכנים זענען קיינמאל נישט פארגעקומען קיין מחלוקת. איך האב מיט אלע מיינע כוחות געזוכט ארויסצוווייזן צו זיי פארשטענדעניש, און אריינצולעבן זיך אין זייערע צעבראכענע און דורך זיי אליין פארגוואלדיגטע גורלות. איך האב געזעהן פאר זיך א וועלט פון אזוינע אומבאקאנטע מאוים'דיגע טראגיזמען פאר וועלכע מיין יונגע לעבנסערפארונג איז געשטאנען מיט געפלעפט אויפגעריסענע אויגן, אמת איך האב נישט פארטראגן די נאקעטקייט פון די בראכן פון די דאזיגער וועלט, אבער ס'איז קלאר געוועזן פאר מיר אז זיי זענען בראכן און די בראכן גרייכן זייער טיף ביז יסורים משוגעת. איך דערצייל דאס אלץ כדי קלאר צו מאכן פארוואס איך האב אין יענע מאמענטן קארצער אי זיך נישט דערשראקן פאר מיין מערדער שכן, נישט מורא געהאט צו זיין מיט אים אונטער איין שטיינערנער סטעליע און צו אטעמען איין פארשטיקטע לופט. אי זיך יא דערשראקן פאר זיין אנבאט אז מיר זאלן זיך לייגן איינער נעבן אנדערן און צוזאמענוויקלען אין זיין כאלאט וואס איך האב געטראגן איצט דערווייל אליין, מיר זאלן איינער די אנדערע ווארעמען מיט אונזערע גופים. אזוין בלינדער צוזאמענטרעף, דאס ערשטע מאל אין מיין לעבן גיי טוליע זיך צו א מערדער. אין מיין מח איז נאך מיין פריערדיגער מידקייט און קראנקער פארשלעפערטקייט מיטאמאל אלץ געווארן אומגעווענליך וואך, אלע מיינע חושים זענען אנגעשפיצט געווארן, די פינסטערניש, איז אויף דעם מאמענט געווארן אויס שטערונג פאר מיר. איך האב געזאגט צו זיך אליין, גיב אים אפ דעם כאלאט צוריק און פערטיג, זאל ער טוהן מיט אים וואס ער וויל, ס'איז דאך זיין כאלאט, איך וועל שוין ווי נישט איז אויסקומען אן אים. אבער דא האט ער א זאג געטוען, פארוואס זענט איר אנטשוויגן געווארן? איך זאג דאך אייך אז מיר איז קאלט, אבער איך וויל נישט צונעמען צוריק מיין כאלאט ביי אייך נאר פאר זיך אליין. וואס טוט איר? שאַרט זיך צו צו מיר, אַז נישט װעל איך זיך צושאַרן צו אײַך, מיר איז קאַלט. זײַן געענדעטער פּשוטער טאָן האָט געװירקט צום גוטן אױף מיר. אױף מײַן, אױב מײַן ערשטע רעאַגירונג איז געװען אַ נעגאַטיװע, איז עס געװען דערפֿאַר, װײַל זײַן קול די גאַנצע צײַט פֿון זײַן רעדן האָט זיך אַלע װײַלע געביטן און דורך אײניקע פּריקרע אױסדריקן זײַנע מיך אָפֿט אַרײַנגעבראַכט אין אַ צעמישעניש. ס'איז מיר נישט קלאר געווען צו רעדט ער ערנסט אדער ער מאכט שפאס פון מיר. ס'האט מיר ס'האט זיך מיר אייניגע מאל אפילו אויסגעדוכט אז ער נוצט אויס די פינסטערניש און מאכט גרימאסן מיט זיין פנים אנטקעגן מיר, שטעלט מיר אויס א צונג און קרימט מיטן מויל. זיין איצטיגער טאָן אבער האט מיך אריינגעבראכט אין א פארשעמונג פאר זיך אליין. ס'טייטש, האב איך געטראכט, א מענטש ווייזט ארויס אזא גוטסקייט, גיט איר אליין אוועק זיין איינציגן כאלאט, און איז דאך עס א פיינקייט, א נאבלקייט, און דו ווילסט אים אפענטפערן שיער נישט מיט פאראכטונג, אז ער בעט דיך צוריקן צו זיך צו אים כדי צוזאמען ווארעמען זיך אונטער זיין כאלאט, ווילסט אים באליידיגן און אים צוריקגעבן דעם גאנצן כאלאט צוריק, בלייבן ווידער ליידן קעלט, אבי נישט צורירן זיך צו אים, פארוואס קומט אים א באליידיגונג אנשטאט א דאנק? איך האב לסוף גובר געווען אלע שטערונגען אין זיך, וואס אז איך וואלט זיי געוואלט קלאר מאכן פאר זיך אליין, וואלט איך נישט געפונען מסתמא קיין ריכטיגע ווערטער פאר זיי. איך האב זיך צוגעריקט צו אים און געזאגט, נאט, טוט ווי איר פארשטייט און ווי איר קענט. איך האב דאך אייך געזאגט אז איך וויל אים נישט צוריק פאר זיך אליין, נאר דער חאלאט איז א ברייטער און א לאַנגער, אט וועט איר זעהן ווי מען קען עס מאכן. איר לייגט זיך קודם כל אויף אן אויסשפרייט פון איין פאלע, אט אזוי, לייגט זיך, און דאס איבעריגע וועט זיין גענוג ארומצונעמען אונז ביידן, אט אזוי, ריקט זיך צו שטייף צו מיר. איך האב אזוי געטוען.

פינסטערן בויך לויפט מיר דורך אין מח א פארגלייך, און באמת אזוי האט עס אויסגעזען, די פינסטערניש אליין ווערט ווארעמער, און טאקע אזוי ווי א גרויסער גרויסער בויך, דער בויך האלט אונז צוזאמענגעדריקט, און וואס דארף ער טון מיט אונז דער דאזיגער משונה'דיגער בויך, ער דארף אונז האלטן אין זיך, כדי וואס? כדי צו געבוירן אונז, וואס עס ווי עס טוט א בויך, כדי ביים געבוירן אונז ארויסווארפן פון זיך, ארויסווארפן וואוהין? און וואס איז עס פאר א מין מאדנע פאר, וואס איז עס פאר א מין צווילינג, איינער א ניינצן יעריגער, דער צווייטער אן איבער זעכציגער, א אידישער בחור און א נישט אידישער זקן מיט א לאנגער געדיכטער בארד, ליגן ביידע ווי א טיפעניש פון אן אומענדליך פינסטער איי, און ארום און ארום אזא דיקע שיער נישט אייביגע שאלעכץ וואס נישט דורכצוברעכן, נישט דורכצושפאלטן. אט ריר איך אן מיט מיין פנים זיין בארד און דורך דעם דערפיל איך די פאראנענקייט פון א צווייט פנים. זיין בארד איז א לאנגע און א ברייטע און זי לייגט זיך צו דיק אויס אויף מיינע באקן. איך הער אויך צו שארף זיין אטעם איבער מיר. איך קער אפ מיין פנים אין א זייט. מיר ליגן און מיר שווייגן א היבשע צייט. פארוואס שווייגט איר יונגער פריינט פרעגט ער. זיין טיטולירן מיר פריינט קלינגט איצט עכט אין זיין מויל. מיר ווילט זיך שווייגן פשוט און איך בין בכלל מערסטנס א שווייגער. און איך גראד האב ליב צו רעדן, און אויב מען וויל מיך נישט הערן ווער איך אויפגערעגט און נעם זיך זידלען, נעם זיך קאכן, אבער איך וויל אייך נישט זידלען, שרעקט זיך נישט, כ'וועל איינהאלטן אין זיך די פארשיווע ווערטער, כ'וועל ברויכן איידעלע, ערשטנס ליגן מיר איינער לעבן דעם אנדערן און ס'איז אונז ווארעמער צוליב דעם. צווייטנס, זע איך אייך נישט, און כ'האב דאך אייך שוין פריער געזאגט אז איך וואלט געווען אן אידיאט צו זידלן זיך אין דער פינסטערניש אריין. דריטנס, זענען מיר דאך ווילד פרעמדע, קיינמאל נישט באגעגנט זיך, און מיר וועלן געוויס מער קיינמאל נישט באגעגענען זיך. פארוואס קיינמאל נישט? מיר זענען דאך תושבים אין איין תפיסה. ניין, איך געהער נישט צו אייער תפיסה. איך בין נאר א דורכגייער מיטן עטאפ. כ'בין נאר עטלעכע טעג הי אין אייער תפיסה, וועל מסתמא אין עטלעכע טעג ארום אוועקגיין ווייטער צו א קאטארגע צענטראל אין סיביר, אין קארצער האט מיך דער וועכטער אריינגעווארפן פאר אויסזידלען אים. איך וועל אויך מסתמא אין גיכן אוועקגעשיקט ווערן קיין סיביר. נא וואס? איר דארפט אפשטיפן פיר יארלעך נאר, וועט איר שוין זיין ווי נישט ווי און צעדריבלען זיי צווישן דער גרויסער צאָל תּפֿיסות, וואָס אונדזער מאַמעלע רוסלאַנד האָט זי אין די הונדערטער. איך אָבער בין, ווי איך האָב אײַך שוין געזאָגט, אַן אייביקער. כ'בין שוין היפּשע יאָרן אָפּגעווען אין אַ סיבירער קאַטאָרגע, געשלעפּט געוואָרן צוריק צוליב אַ נײַעם פּראָצעס איבער נאָך אַ מאָרד מיינעם, וואָס אונדזערע גרויסע בעריות-אויספֿאָרשער האָבן ערשט איצט אויפֿגעדעקט. אַ מעשׂה פֿון מיט פֿופֿצן יאָר צוריק נאָך. נו, האָט מען מיר געגעבן נאָך אַ מאָל אייביקע טורמע. האב איך שוין צוויי אייביגע קאטארגעס, די ריכטער זענען געבליבן מיט א נאז וואס זיי קענען נישט פון איין אייביגקייט מאכן צוויי. איר רעדט וועגן מארדן אזוי ווי וועגן אויפעסן א בייגל, איר מיינט אזוי. דאס דאכט זיך נאר, ס'איז אביסל אנדערש ווי אויפעסן א בייגל, ס'איז נישט קיין געווענליכער ענין, דערווייל דערמאן איך עס נאר כדי אייך צו ערקלערן פארוואס איך בין דא נאר א דורכגייער מיטן עטאפ, און פארוואס עס קען זיכער זיין אז איר וועט נישט האבן קיין מעגליכקייט אפילו איין מאל אנצוקוקן מיך אין פנים, און דאס זעלבע איך אייך. כ'וועל עס באדויערן, איך פארזיכער אייך, איר מסתמא וועט נישט באדויערן. איך האב געשוויגן. איר שווייגט? איר זענט צו יונג צו זיין א בעל גאוה'ניק קעגן אן עלטערן ווי איך. איך בין נישט קיין בעל גאוה'ניק, איר מאכט א טעות, נאר איך ווייס פשוט נישט וואס צו זאגן אייך וועגן אזוינע זאכן וואס איר דערציילט מיר, איך ווייס אויך נישט צו איר דארפט זיי מיר דערציילן. מארד מאכט אויף אייך א שווערן איינדרוק? אין דעם מאמענט האט זיך מיר ווידער אויסגעדוכט אז זיין פנים מאכט קרומע גרימאסן פון חוזק קעגן מיר, איך האב נאך פאר'עקשנ'טער אנגעהאלטן א לאנגן שווייגן. איר שווייגט ווידער? איך ווייס נישט פארוואס עס הארט אייך מיין שווייגן, האב איך געזאגט מיט פארדרוס. מיך הארט עס יא, איך וויל נישט אז איר זאלט טראכטן וועגן מיר ווי וועגן עפעס א לאפאצאן, א מערדערל וואס שפרינגט ארויס פון הינטער א באהעלטעניש מיט א מעסערל און הרג'עט א מענטשן פאר עטליכע רובל, אדער ווי וועגן איינעם וואס באגייט א מארד אין א צושטאנד פון משוגעת אדער שיכור'עהייט. איך וויל אפילו נישט איר זאלט טראכטן וועגן מיר ווי עפעס א ראסקאלניקאוול, וואס הרג'עט אן אלטע פרוי כדי צו באווייזן זיך אליין אז ער איז א גאנצער אויבער מענטש און ער קען דעריבער צוקוועטשן א מענטשן ווי מען צוקוועטשט א וואנץ אדער א פלוי. דאסטאיעווסקי זאל מיר מוחל זיין איז געווען אליין א פחדן און האט אין א נישט, ווען נישט וואלט ער זיין ראסקאלניקאוון דערהויבן צום העכסטן אידעאל פון א וואונדער מערדער. זיינע רייד האָבן גענומען וואָס מער און מער אַרויסרופן אין מיר דערשטוינונג, געפּלעפטקייט און שרעק. וואָס וויל ער פון מיר און וואוהין צילט ער? האָב איך געפרעגט אין זיך אַליין. הייסט עס דאָך טאַקע, אַז ער איז נישט קיין גאָר קיין פּראָסטער מענטש, אַ אינטעליגענטישער נאָך דערצו. איך זע, אַז איר זענט באַקאַנט מיט דאָסטאָיעווסקין. מסתמא מיט נאך שרייבער. יא מיט נאך שרייבער, נישט נאר מיט אונזערע רוסישע. לעצטנס האב איך מיט גרויס אינטערעס געליינט ניטשען, דער הויפט זיין זאראטוסטרא. אבער אויך זאראטוסטרא איז נישט מער ווי א ראסקאלניקאוו, און אפשר נאך ווייניגער. אויך א העלד נאר אנטקעגן וואנצן און מענטשן לייז. דערצו נאך מיט א גרויס מויל. נו, װאָס שװײַגט איר װידער, איך שאָקיר אײַך, יונגערמאַן? איר שטעלט אָן אױף מיר אײַערע אױגן אין דער פֿינצטערניש? באמת, ער האָט געטראָפֿן מײַן מיטקאַרצערניק. איך האָב טאַקע געװאָלט, אַז ער זאָל עס דערפֿילן אין דער פֿינצטערניש. איך האָב געזאָגט, ס'איז ריכטיק, מײַנע אױגן זענען אָנגעשטעלט אױף אײַך. איך טראַכט בײַ זיך די גאַנצע צײַט, און אָט פֿרעג איך עס אײַך אָפֿן. וואס מיינט איר מיט די אלע רייטייערע, מיט דעם אלעם וואס איר דערציילט מיר, נישט קענענדיג מיך און נישט זעענדיג מיך אין דער פינסטערניש? איר האלט אין איין באטאנען אז איר זענט באגאנגען קרימינעלע מארדן און אז איר שטאלצירט שיער נישט מיט דעם. ערגעץ צילט איר דאך מיט אייער באטאנען. איז וואוהין צילט איר? איך בין זיך מודה אז מיט אזא מענטש ווי איר טרעף איך זיך אן צום ערשטן מאל. ער איז געווארן גאר אויפגעהייטערט. איך בין צופרידן פון אייער פראגע, איך וועל עס אייך גערן אויפקלערן. איך דערצייל עס צוליב אייך און פאר אייך, אין משך פון די יארן וואס איך זיץ האב איך זיך געטראפן מיט אסאך פון אייעריקע און איך האב זיי שטענדיג אויסגעמיטן, איך האב זיי נישט ליב די אלע אייעריקע, איך האב עס אויך אייך שוין געזאגט, אויך אייך וואלט איך נישט ליב געהאט ווען עס מאכט זיך נישט אזא צופאל און איך זאל זיך נישט געפינען מיט אייך אין אזא קבר, איך וואלט אייך פארבייגעגאנגען מיט דער פולער שטאלצקייט וואס איז דא אין מיר, מיט דער שטאלצקייט פון א מערדער, וואס לגבי מיר זענען אלע אייעריקע און אויך איר נישט ווייניקער מערדער פון מיר, נאר נישטיקערע פון מיר. דאס איז שוין גאר אינטערסאנט האב איך אים איבערגעריסן, רייסט נישט מיר רייסט מיר נישט איבער, און מיינט נישט אז איר זענט קליגער פון מיר, יונגערמאן, גלייך ווי איך בין אריינגעווארפן אהער און דער און און דערפילט אייער אטעם און אייער יונגן קול, אייער בארימערישע שטאלצקייט אנטקעגן מיר, ווייל איר זענט א פאליטישער און דעריבער א גרעסערער יחסן פון מיר, גלייך ווי איך האב עס דערפילט האב איך געזאגט צו זיך, דערלאַנג אים איבער זײַנע באַרימערישע פֿליגל, האַק זײ אים אַרונטער! װאַרט, װאַרט, שלאָגט מיר נישט איבער! איך שלאָג אײַך נישט איבער! אײַך דאַכט זיך עס! אַגבֿ, מאַכט איר אַ טעות, װען איר מײנט, אַז איך װײַז אַרױס באַרימערישע שטאָלצקײט קעגן אײַך. איר קענט מיך נישט, און איר רעדט אַזױנע רײד! איך קען אײַך יאָ, כאָטש איך זע אײַך נישט אין פּנים. מיינע פליגל וועט איר נישט ארונטערהאקן, אומזיסט אייער טרחה, פארנעמט זיך בעסער מיט עפעס אנדערש פאר דער צייט וואס מיר ליגן דא אין קארצער, און מיר איז אנגענעם צו פארנעמען זיך גראד מיט דעם יונגער שכן מיינער, איך זאג אז איך קען אייך יא, ווייל איך קען אלע אייעריקע, און אלע זענט איר גלייך איינער צו די אנדערע. בשום אופן נישט ווי מייניגע וואס קיינער פון אונז קרימינעלע, רויבערס און מערדער איז נישט גלייך איינער צום אנדערן, מיר זענען אלע ארגינעל און איר זענט אלע שאבלאן, יא יא שאבלאן, איר זאגט אז איר ווייזט נישט ארויס קיין בארימערישע שטאלצקייט אנטקעגן מיר, אפשר מיינט איר טאקע וואס איר זאגט אבער פילן פילט איר אנדערש, און גראד דא אין דער געדיכטער פינסטערניש און אין דער געדיכטער נאָענטקייט שפּיר איך באַזונדער אײַערע באַרימערישע גדלות און עס שטערט מיר, ס'איז מיר ענג, נאָך ענגער פֿון דער ענגשאַפֿט פֿונעם קאַרצער. ס'פֿאַרדריסט מיך, וואָס איר פֿילט אַזוי, זאָג איך, פֿאַרדריסט מיך זייער. איך האָב נישט אין זיך די תּאווה פֿון גדלות. נו, נו, נעמט נאָר נישט פּראַווען קיין ווייכענישן, שענקט מיר נישט קיין נדבֿות, איך, איר האט פריער מיר אויפגעווארפן וואס איך האלט אין באטאנען אז איך שטאלציר מיט מיינע באגאנגענע קרימינעלע מארדן, מאכט איר א טעות ווען איר זאגט שטענדיג אין איין פארבינדונג קרימינעלע מארדן און איר קוועטשט אויפן ווארט קרימינעלע. אייך גייט אין לעבן צו זאגן מיר אז איך בין א קרימינעלער? זאג איך אייך אז איך באטראכט נישט מיינע מארדן פאר קרימינעלע אין דעם זין ווי איר אלע. אין אייער פאליטישער ראסקאלניקאווישקייט פאסט אויף קרימינעלקייט. איך בין באגאנגען מיינע מארדן צוליב זיך, צוליב מיינע פערזענליכע צילן און צוזאמענשטויסן, צוליב מיין פערזענליכן פלאץ אויף דער ערד, און איר באגייט מארדן, פאליטישע מארדן הייסט עס צוליב אויסגעטראכטע צילן, נישט צוליב זיך, נאר צוליב פרעמדע. נישט צוליב זיך, נאר צוליב דעם צווייטן. איך בין מאראלישער פון אייך. צוליב דעם אויסגעטראכטן צווייטן הרג'עט איר אויס הונדערטער, מאכט איר רעוואלוציעס, ווי איר ברענגט אום טויזנטער. ווער הרג'עט זיי אויס? נישט איר. נישט איר אליין, נאר אנדערע, וועמען איר רייצט אויף, אדער, ווי עס הייסט אויף אייער לשון, איר אגיטירט. מיט פרעמדע הענט באגייט יעדער פון אייך מעהר מארדן ווי דער גרעסטער וואלד גזלן, און געמיינער פון אונז, אייערע אייגענע הענט האלט איר כלומרשט ריין. זאג איך אייך אז מיינע הענט זענען ריינער, מיינע מארדן בין איך באגאנגען מיט מיינע אייגענע, נישט מיט פרעמדע הענט, און מיינע מארדן בין איך געגאנגען קעגן העכערע פון מיר, קעגן שענערע און גרעסערע פון מיר, און נישט ווי איר אלע, וואס אין אלע אייערע קאמפן און רעוואלוציעס טרעט איר ארויס קעגן נידעריקע פון זיך, קעגן מיעסערע פון זיך, און איר ווערט אזוי ארום סוף כל סוף נישט מער ווי נישטיגע מערדערלעך. ציקאַווע, פֿון װאַנען האָט איר עס אַרױסגעלײענט? כ'האָב עס נישט אַרױסגעלײענט פֿון ביכער, יונגערמאַן, האָט ער גערעדט מיט היץ, נאָר פֿון מײַן אײגן לעבן לײען איך עס אַרױס. פֿאַרקערט, פֿון ביכער לײען איך אַרױס נידערטרעכטיקע געװיסן-קװאַטשערײַ, און איר טוט אַלץ לויט ביכער. די מענטשליכע נשמה לויט אייערע ביכער פארטראגט נישט קיין דירעקטן פארברעכן, דער אמת איז אבער נישט אזוי, א דירעקטן פארברעכן פארטראגט זי בעסער און ערליכער ווי אן אומדירעקטן, וואס העכער און שענער עס זענען געווען די וועמען איך האב דערמארדעט, אלץ ערליכער איז דער מארד, און איר אלע באגייט אומדירעקטע פארברעכנס און מארדן, איר זיצט אין קאבינעטן און איר שיקט אנדערע אויף טעראר אקטן און באריקאדעס,

איך זעה אז ראסקאלניקאוו אהרט אייך זייער שטארק, איר דערמאנט אים צו אפט, צי זיצט נישט אין אייך אליין א שטיקל ראסקאלניקאוו? ניין, איך האב פיינט ראסקאלניקאוון און אויך זיין מחבר דאסטאיעווסקין האב איך פיינט. ער הרג'עט א נוטה למוות'דיגע אלטיטשקע, רעדט וועגן איר ווי וועגן א לויז און מאכט דערנאך א גאנצע מהומה מיט זיין צעקוואטשעטן געוויסן. ער האט געוואלט באווייזן פאר זיך אליין אז ער איז א גרויסער מענטש און אז ער קען עובר זיין אפילו אויפן פארבאט פון מארד. איז וואס טוט ער? ער גייט דערהרג'ענען א שוואכנקע נישטיגע אלטע פרוי. שוין איינמאל א העלדישקייט. דערנאך אז ער טוט עס אפ, דרייט ער זיך אין יסורים, ברעכט זיך און פארקלאפט דעם קאפ, א הילפלאזער סאניע מארמעלאדאווע. וואס האט וואס האט ער מיט דעם דערוויזן, דער ראסקאלניקאוו? אז ער אליין איז א נישט מער ווי א לויז, ווארום אויב ער וואלט באמת געווען א גרויסער מענטש וואס קען עובר זיין, וואלט ער אויסגעקליבן צו הרג'נען א שיינע פרוי, א יונגע פרוי, א יוריסטיגע פרוי, וואס וואוינט אין א פאלאץ צו וועם עס איז שווער צוצוקומען, א פרוי וואס איז העכער פון אום און גרעסער פון אום. דעמאלט וואלט ער נישט געליטן פון א צוקראכן געוויסן. אויב אונזער מאמע'לע רוסלאנד איז באשערט צו ווערן אנדערש, וועט זי עס נישט

נישט אָפֿט אַלטע זקנות, נאָר די גרעסערע פֿון זיך, די שענסטע, די פֿעיִקסטע, די נאָענטסטע און די טײַערסטע, דאָס וועט זײַן דער גרויסער פֿאַרמעסט פֿונעם גרויסן פֿאַרברעכער, פֿונעם גרויס-איבערטרעטער איבער מאָרד-פֿאַרבאָט. וויפֿל טויזנטער און טויזנטער גרעסערע פֿון זיך ער זאָל נישט אויסשעכטן, וועט ער נישט לײַדן פֿון אַ צעווייכטן געוויסן. ער וועט שלאָפֿן רואיק און עסן רואיק, און ער וועט זײַן זיכער אין זיך און שטאַרק אין זיך ווי שטאָל, דאס וועט זיין א פארמעסט נישט קעגן א לויז, נאר קעגן גאט אליין, און חרוב מאכן די וועלט הייסט עס? די וועלט וועט נישט חרוב ווערן, ס'זענען דא גענוג מענטשן אויף איר, וואס אויב זיי די מענטשן וועלן זיין ראוי צו זיין אויף דער מדריגה פון גרויס קרבן און וועלן זיך דערדינען צו דער זכיה אומצוקומען דורך די הענט פונעם גרויס קרימינעלן, און וועלן זיי זיין גליקליך פון דער זכיה דערמארדעט צו ווערן, און וועלן אין גרויס גליק קושן די האנט פונעם גרויס קרימינעלן וואס וועט אריינשיסן די קויל אין זיי. און אויב, יונגער פריינט מיינער, צופעליגער שכן מיינער, אויב ביי אייך קומט אויס אז זיך פארמעסט קעגן גאט אליין מיינט חרוב מאכן די וועלט, איז אויך נישט געפערליך. וואס איז דא אזוינס צו שרעקן זיך פאר א וועלט חורבן? זאל זי חרוב ווערן די וועלט, זאל זי! איך ווייס נישט צו זי איז ווערד עפעס בעסערס אויסער חורבן, און פארמעסטן זיך קעגן גאט אליין איז אפשר דאס וויכטיגסטע פארן גרויס קרימינעלן מענטשן, ווייל גאט אליין איז א גרויס קרימינעלער. אויב איר רעדט אזוי, פארוואסזשע האט איר פריער געזאגט אז אייך געפעלט נישט ניטשע'ס זאראטוסטרא? איר רעדט דאך כמעט רייד פון ניטשע'ס אויבערמענטש, און איר האט מסתמא אויך געליינט דאסטאיעווסקי'ס לעגענדע וועגן גרויס אינקוויזיטער. פו פו, ניטשע זאגט דאך אז דער מענטש בכלל איז נאר א טרעפ פאר דעם אויבערמענטש, דאס איז דאך נאך נישטיגער ווי ראסקאלניקאוו'ס האלטן א זקנה פאר א לויז. א קונץ צו זיין אן אויבערמענטש איבער א טרעפ, צו טרעטן איבער א טרעפ וואס איז געמאכט פון ברעט אדער פון שטיין, צו טראכטן וועגן דעם מענטשן ווי וועגן נישט קיין לעבעדיגער זאך, ווי וועגן א שטיק האלץ וואס מען קען טאן מיט אים וואס נאר איינעם פארגליסט זיך. אזוי טראכטן קען נאר א טעמפער דייטש פילאזאף. זאלן מיר מוחל זיין אלע אייערע פילאזאפן, און דאס וואס איר גיט מיר א שטאך אז איך רעד נאך די רייד פון דאסטאיעווסקי'ס אינקוויזיטאר, פון דעם ווער איך אויך נישט נתפעל, אבי מיינע ווערטער וועגן דעם קומענדיגן גרויס קרימינעל אויף דער ערד פון אונזער מאמעלע רוסלאנד זענען ריכטיג, וועגן אזא גרויס קרימינאלניק און גרויס מערדער חלומ'ט אונזער מאמעלע רוסלאנד. איך וועל אייך איבערשלאגן האב איך געזאגט, און אייך פרעגן, איז אייער פרוי וועמען איר האט אומגעבראכט געווען טאקע א שיינע און א קלוגע, שענער און קלוגער פון אייך? אוואדע, אוואדע! האט ער אויסגעשריגן כמעט ווי מיט א האפערדיגקייט. נישט נאר א שיינע, נאר א שיינהייט פון א פרוי איז זי געווען, א קלוגע און א שטאלצע און א יונגע, איינע אין דער וועלט, און אויך די אנדערע צוויי וואס איך האב צוליב איר דערשאסן זענען געווען שיינע און בראווע יונגען, ווען זי וואלט נישט געווען קיין אויסערגעווענליך שיינע און שטאלצע, וואלט מיר דען אנגעשטאנען צו הייבן א האנט אויף אן אלטער און מיסער פרוי? און איר האט קיין חרטה נישט אויף דעם וואס איר האט אפגעטון? צו איר דערציילט גלאט א מעשה וואס בעט זיך ממש באשרייב מיך. וואס? איר ווילט שפילן מיט מיר א שפיל פון שרייבעניש? איר ווילט מיר כאפן ביי עפעס? זיינע ווערטער האבן געזאדן אין זיין מויל מיט כעס, איך בין חושד אז איר האט אליין צוטון מיט שרייבן. דאס איז אמת, כ'האב טאקע צוטון מיט שרייבן. זעהט איר אז איך טרעף? נישטא וואס צו טרעפן. איך זעה אבער נישט וואס פאר א שייכות עס האט צו אייער מעשה. אט פון דעם ווארט מעשה האב איך פארשטאנען אז איר עוסקט זיך מיט שרייבן מיט ליטערארישקייט, ווארום ווען נישט איז עס כמעט ווי געמיין צו זאגן אז דאס וואס איך האב אייך דערציילט וועגן זיך איז נישט מער ווי א מעשה. געמיין, יונגערמאן, געמיין! זייט מיר מוחל, האב איך געזאגט, און אנגעכאפט אים ביי די האנט וואס איך האב אנגעטראפן דורך דער פינסטערניש, כ'האב נישט געמיינט אייך צו באליידיגן. איך מיין אבער יא אז עפעס דערזאגט איר נישט, ווארום עס זעט מיר אויס מאדנע וואס איר ענטפערט מיר נישט אויף מיין פריערדיגער פראגע צי האט איר נישט קיין חרטה אויף דעם וואס איר האט אפגעטאן. איר ווילט מיר כאפן אויף דער ווענטקע פון צעקראכענעם געוויסן? איר דרייט זיך ווידער ארויס פון אן ענטפער, ניין, איך האב נישט קיין חרטה אויף דעם וואס איך האב אפגעטאן, אבער אויף דעם וואס איר האט דערהרגעט אייער פרוי, אייער שיינע, קלוגע, וואונדערליכע פרוי, אויף דעם. אויך אויף דעם האט איר נישט קיין חרטה? צו די פראגע אייערע איז אנדערש פון דער פריערדיגער? כ'האב דאך אייך געענטפערט. די פראגע איז יא אנדערש ווייל זי איז דירעקט, צו האט איר נישט חרטה וואס איר האט דערהארגעט אייער שיינע קלוגע יונגע וואונדערליכע פרוי? ס'גייט נישט אויף פאר אייך איר פנים, איר שיינקייט, איר יונגקייט, איר קלוגשאפט? שווייגט! גיט ער מיטאמאל א געשריי. ענטפערט! און אויב איך וויל נישט, זענט איר נישט מחויב, איך בין נישט אייער ריכטער. אזוי! זיין קול ווערט מיט אמאל קרום און גאליק, איר זענט נישט מיין ריכטער? נו אדרבה פרובירט עס יא זיין, פרובירט עס, איך וועל עס גארנישט פרובירן, אבער איר גייט ווידער אוועק אן א זייט, איר דרייט זיך ארויס פון אן ענטפער, װאָס זײַט, װען זײַט? זײַן קול װערט װילד, זודיק. לאָזט מיך צו רו, צו אַלדי רוחות, צו אַלדי שװאַרץ יאָר, אין דער ערד אַרײַן, מיטן קאָפּ, מיטן האַרץ, מיט די געדערים, מיט דער לעבער, מיט די נירן, מיט אַלץ מיטאַנאַנדער, אין דער הײליקער מאַמען אַרײַן, אין אַרכימאַנדריט אַרײַן. איך טו זיך אַ ריס אָפּ פֿון אונטערן כאַלאַט, כ'װיל שנעלער אַװעקרוקן זיך פֿון מײַן װילד-געװאָרענעם מיטקאַרצערניק, אבער ער כאפט מיך אן נאך שנעלער און פעסטער מיט ביידע הענט און האלט מיך ווי מיט קלעמערן, ריקט זיך נישט אפ, ליגט אונטערן כאלאט, נעמט נישט פאר אומגוט מיין ווילד ווערן, פארגיט מיר, לאמיר שווייגן, לאמיר אפשר שלאפן, ס'מוז שוין זיין געוויס דער צווייטער מעת לעת זינט איך בין דא, ער האָט אַװעקגעדרײט זײַן באָרד צו דער װאַנט, און איך האָב אױך אַװעקגעקערט מײַן פּנים צו דער צװײטער זײַט. די שטילקײט, די שטומקײט האָט װי אַ שטיק בלײַ אַרומגעקאָװעט מײַן קאָפּ. קאַפּיטל פֿינף װילאַנג מיר זענען געלעגן אין שטומעניש, אין פֿאַרשטיקטן װידערװילן אײנער צום אַנדערן און אין אַ קאָשמאַרן שלאָף, װײס איך נישט. ער האט געהאלטן זיין קאפ אוועקגעדרייט, געלעגן שטייף, נישט ארויסגעוויזן אין משך פון שעה'ן, אפשר האט זיך מיר אויסגעדוכט אז דאס זענען שעה'ן, קיין מינדסטע באוועגונג, נישט מיט'ן קערפער און נישט מיט'ן קאפ, אזוי ווי עס וואלט געווארן פון אים איין שטיק פארגליווערניש, צוליב אים האב איך שוין אויך געמוזט ליגן און נישט רירן זיך, הגם מיר איז עס אנגעקומען זייער שווער, ווייל איך בין בכלל נישט קיין רואיגער שלאפער. די נאנטקייט פון זיין קערפער און די ווארעמקייט וואס האט אריינגעשטראמט פון אים צו מיר, האט מיך געהאלטן צוגעקלאמערט צום ארט אויפן דיל נעבן אים. כאטש אלע מיינע אייברים, דערהויפט, די פיס און די הענט, איינגעשמידט אין אומבאוועגליכקייט כדי נישט צו מאכן וועלכע נישט איז ענדערונג אין דעם אופן ווי דער כאלאט האט ארומגעוויקלט מיט איין ארומנעם אונזערע ביידעס קערפערס. איך בין געלעגן מיטן פנים צו אים. נישט איין מאָל האָט זיך מיר געװאָלט אַ דרײ געבן, איבערקערן זיך מיט דער פּלײצע צו אים, אָבער יעדעס מאָל, װען כ'האָב פּרובירט עס טאָן, האָב איך ריזיקירט אַרױסצופֿאַלן אינגאַנצן פֿון אונטער דער פּאָלע פֿונעם כאַלאַט. און ער, מײַן שכן? ער איז זיך יאָ געלעגן מיט דער פּלײצע צו מיר, און ס'האָבן אים, װײַזט אױס, נישט געאַרט די שטומע צוקונגען פֿון מײַנע פֿיס און הענט, אין אים האָב איך קײן צוקעניש נישט געשפּירט. איך האָב זיך געפֿרעגט, שלאָפֿט ער? איז ער אַזױ שנעל אַרײַנגעפֿאַלן אין אַ פֿאַרזונקענעם שלאָף, אָדער ער װײַזט אַרױס קעגן מיר אַזאַ פֿאַרעקשנטקײט פֿון װילן, אַ פֿאַרגליװערטקײט פֿון צאָרן? און אפֿשר איז עס גאָר אַן אָנשטעל? איך הער זיך אײַן אין זײַן אָטעם. זײַן אָטעם איז אַ שאַרפֿלעכער, אָבער אַ רעגלמעסיקער, ביסלעכװײַז גײט אויך די כארכליקייט פארביי, ער אטעמט ווי א מענטש אין רואיגן שלאף. ער שלאפט רואיג, טראכט איך פאר זיך אין גרויס פארדרוס. אט האט ער נישט לאנג אזוי געלארעמט, און אט איז ער אזוי שנעל איינגעשלאפן. אזוי איינס און צוויי, ווי איז עס מעגליך? פארוואס קען איך עס נישט דערווייזן? פארוואס קריכט ארום ארום מיין קאפ אזא בלייערנע שווערקייט? די דעקלעך איבער מיינע אויגן פאלן ארונטער און שפרינגען אויף צוריק מיט א שטעכיגער ברענעניש אין די ווינקלען, פארוואס זאל עס אזוי זיין? פארוואס זאל איך זיין אזוי נערוועז? איך האלט מיין רעכטע האנט ארויפגעלייגט אויף זיין פלייצע. מיין האנט נעמט כמעט ארום זיין פלייצע און א טייל פון זיין ברוסט. מיינע פינגער טויכן נאכאמאל אריין אין זיין בארד, איך כאפ אוועק מיין האנט. א ווארעמער ציטער נעמט דורך מיין מארך, עס גייט אויף פון מיר מיט א מאל א ווייטע דערמאנונג פון די גאר ווייטע ווייטע קינדער טעג ווי אזוי איך בין געלעגן נעבן מיין טאטן אין בעט מיט מיינע ביידע קינדערישע הענט אריין געטון אין זיין רויטער ווארעמער בארד, דער טאטע האָט עס הנאה געטאָן. ער איז געלעגן געדרעמלט און מיט אַ קוים-אַרויסגעזעענעם שמייכל געגעבן צו פֿילן, אַז עס טוט אים הנאה, וואָס קליינע קינדערישע הענט טונקען זיך אין זײַן באָרד און רירן ווייך אָן זײַן האַלדז, זײַן מויל, זײַנע באַקן. אַלץ אין מיר צאַפּלט אויף. ווען איז דאס געווען? ווען בין איך געלעגן מיט מיין טאטן אין בעט? ווי אלט בין איך דעמאלט געווען? צוויי יאר? דריי יאר? מיין טאטע איז נישט געווען פון די זייער צוגעלאזטע טאטעס אז א דערוואקסן קינד זאל אליין אריינקריכן צו אים אין בעט. מיין טאטע איז געווען שטרענג צו אלע אונזערע קינדער, און צו מיר נאך מער. מיין טאטע האט נישט אפט א קיש געטון א קינד, טאקע זייער זעלטן, מחמת שלעכטסקייט? ניין, מחמת פארנומענקייט, פארזארגטקייט, פערזענליכע אומצופרידנקייט, און מחמת בכלל דעם איינגעשטעלטן איינגעווארצלטן שטייגער פון אומסענטימענטאלקייט, פון איינגעהאלטנקייט, ווארום וואס הייסט עס אין מיטן דערינען גאר קישן א קינד? סיידן דאס קינד איז קראנק, אדער דאס קינד איז נאך זייער קליין, און מען דארף זיך פארן קינד נישט שעמען ארויסצוווייזן אפענע ליבשאפט. הייסט עס אז ס'האט אויפגעטויכט אין מיר א דערמאנונג פון גאר גאר ווייטע

איז דער שלאפנדיקער פינסטערער קרימינאלניק, וועמעס פנים איך זעה נישט, געגליכן צו מיין טאטן? אומזין, אומזין, גאט מיינער. איך האב צוגעשליידערט מיין פנים צום קאלטן צעמענט פון דיל מיט דער כוונה צו באפרייען זיך פון אזוינע זכרונות. ווען און ווי נאר דאס געשטאלט פון מיין טאטן גייט אויף פאר מיר אין דער דאזיקער פינסטערניש, אזוי געבן זיך א שאט איבער מיר ווי בלעטער אין א שטורמווינט אלע פארקומענישן צווישן מיר און מיין טאטן אין משך פון מיין לעבן ביז דער טורמע, און אויך די באגעגענישן מיט מיין טאטן אין געריכט געביידע ביי מיין פראצעס, און נאכדעם די עטליכע מאל